זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ו' עמוד בית בערך זעקס שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, דער עולם האט עס. אמר מר, יא, אונז האלט מען אינמיטן די לאנגע ברייתא וואס די גמרא. פרובירט אביסל צו אויסשמועסן קלארער די אלע הלכות גוט מארגן רב לייזער וואס אונז האבן געהאט אין די ברייתא. אמר מר. דער עולם זאל צולייגן קאפ אביסל, מען דארף אביסל קאנצענטרירן. אונז האבן געלערנט אויבן אין די ברייתא אבל ים, א ים, ובקעה, א ליידיגע פעלד, א ליידיגע וועלי, א ליידיגע טאל, אדער ואיסטוונית, דאס זענען די סטאפס, די מארקעט פלעיסעס וואס אונז האבן גערעדט אין פראנט פון א געשעפט, ווי די סוחרים זעצן זיך צאם והכרמלית אדער א כרמלית, אונז'מיר זען שפעטער אין גמרא וואס די כרמלית מיינט, וועגן לכאורה האסט געענדיגט יעצט אויסרעכענען וואס איז א כרמלית און נאכדעם זאגסטו כרמלית, פון וואס רעדסטו דא? איז אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, איז ווי אונז האבן שוין גערעדט, אין א כרמלית איז בעצם דא א מורא'דיגע קולא, ווייל די רגע וואס איך זאג דיר אז. ס'האט א דין כרמלית, און פשט איז אויב גיי איך נעמען פון רשות היחיד אריין דעם כרמלית גיי איך זיין פטור, אויב גיי איך נעמען פון רשות הרבים אריין דעם כרמלית גיי איך ווייטער זיין פטור, די כרמלית האט אין זיך א געוויסע א געוויסע קולא אז ס'איז א מקום פטור ביחס צו דיני דאורייתא, און וואס דען די חומרא פון א כרמלית איז אז איך טאר נישט טראגן איינס אז מדרבנן טאר איך נישט מוציא זיין מרשות לרשות איך טאר נישט אריין טראגן א כרמלית און אין א כרמלית אליין טאר איך נישט גיין מער ווי ד' אמות אזוי ווי א רשות הרבים דאס זענען די דינים פון א כרמלית. איז איז אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים איז פרעגט די גמרא ובקעה אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים דו האסט מיך יעצט געענדיגט זאגן אז איינער פון די סארט כרמלות'ן וואס אונז האמיר איז א בקעה א בקעה מיינט א אפענע פלאץ א גרויסע אפענע פלאץ און ווי אונז פארשטיי מיר יעצט רעדט מען דא אן קיין מחיצות יא סתם א בקעה סתם א טאל סתם א פעלד א וועלי איז דאס איז א א בקעה און דו זאגסט מיר יעצט אז אינה לא כרשות לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים פרעגט די גמרא איז והא תנן אונז האבן געלערנט אין א משנה א בפירוש'ע משנה מסכת טהרות שטייט דארט אזוי הבקעה בימות החמה רשות היחיד לשבת רשות הרבים לטומאה לאמיר מאכן א שטיקל הקדמה ס'דא א באקאנטע הלכה וואס מ'טרעפט אסאך מאל אין ש"ס א ספק טומאה א ספק טומאה א מענטש האט א ספק צו איך האב צוגערירט א שרץ אדער איך האב נישט צוגערירט א שרץ. איז דא, ווענדט זיך ווי די ווי די ספק שאפט זיך, ווענדט זיך ווי די ספק האט זיך אפגעטון. אויב איז א ספק אין רשות הרבים איז ספיקו טהור. ס'איז דא א הלכה מען לערנט עס ארויס אז ספיקו טהור איז רשות א ספק ברשות הרבים, איך קען אננעמען איך האב נישט צוגערירט דעם שרץ און געגאנגען ווייטער איך בין טהור. וואס טוט זיך אויב איז ספיקו ברשות היחיד, אויב בין איך אין א פריוואטע פלאץ, דעמאלטס איז די הלכה אז ספיקו טמא, די גמרא לערנט עס ארויס פון סוטה. די גאנצע פרשת סוטה וויאזוי ארבעט, אז א מאן. מיט א פרעמדע פרוי מיט א אשת איש האבן זיך איינגעשפארט אין א רשות היחיד, דאס מיינט א מקום סתירה, א פלאץ ווי מען קען זיך באהאלטן, און די מאן האט זיי געהאט אנגעזאגט, און יעצט ווען זיי קומען ארויס, קיינער ווייסט נישט וואס דארט האט זיך אפגעטון, די גאנצע זאך איז א ספק, אבער מחמת ספק איז איז זי טמא, די ספק פון נישט וויסן וואס דארט האט זיך אפגעטון איז נולד א נייע טומאה, אז די פרוי איז יעצט אסור לבעלה און זי דארף דורכגיין די פרשה פון סוטה, וויאזוי האט זיך דא, וויאזוי איז די גאנצע דין ספק געשאפן געווארן, די גאנצע דין. טומאה מחמת ספק געשאפן געווארן נאכדעם וואס זענען געווען אין רשות היחיד נאכדעם וואס זענען געווען אין א פארמאכטע פלאץ שטימט? יא ווייל אויב איז עס א פלאץ ווי מענטשן דרייען זיך הייבט זיך נישט אן די גאנצע דין הייבט זיך נישט אן די גאנצע דין סוטה ווייל עס איז נישט געווען דא קיין סתירה זיי האבן זיך נישט באהאלטן א פלאץ ווי מען קען זיך מייחד זיין און מען קען צוקומען לידי עבירה. לערן איך ארויס די זעלבע זאך לגבי טומאה ס'דא לימודים דערויף ס'דא פסוקים אז ספיקו אויב שאפט זיך א טומאה א ספק טומאה אין אזא סארט פלאץ וואס וואלט געשאפן א דין סוטה, א פארמאכטע פלאץ, א רשות היחיד, איז ספיקו טמא. סאו קומט יעצט די משנה, די משנה שמועסט אויס אזוי, וואס טוט זיך מיט דעם בקעה? איז בימות החמה, איז בימות החמה איז עפעס מער, איז רשי זאגט שוין אין בה זרעים, מ'האט שוין אלעס ארא, אלע פלענטס האט מען שוין אראפגענומען, מ'האט שוין געשניטן דעם שניט, איז עפעס מענטשן דרייען זיך דארט, ווייל כ'צוטרעט נישט קיין פלענטס, ס'נישט געפערליך אז איך גיי דארט אריין, אבער ס'נישט קיין רשות הרבים, ס'נישט קיין פלאץ. ס'איז נישט קיין טערטינט עוועניו, ס'איז נישט א פלאץ ווי די גאנצע שטאט דרייט זיך, איז לגבי שבת איז רשות היחיד רשות היחיד לשבת פארוואס? ווייל כ'האב נישט דארט דעם הילוך רבים ווי רשי רופט עס, אבער וואס טוט זיך לגבי אונזער שאלה לגבי ספק טומאה איז רשות הרבים לטומאה, ס'איז נישט קיין מקום סתירה, ס'איז נישט קיין פארמאכטע פלאץ, ס'איז א בקעה, מענטשן דרייען זיך דארט, מענטשן האבן נישט מורא דארט אריינצוגיין ווייל ס'איז נישט דא קיין פלענטס. מילא די פאקט איז אויך אז ס'איז אפן, רשי שמועסט עס נישט אויס, באט איי געס ס'איז א זאך וואס מ'קען צולייגן, איך האב דאך נישט קיין שניט דא, איך האב דאך נישט קיין גראז, ס'איז אן אפענע פלאץ, איז רשות הרבים לטומאה, ווייל ביי סוטה וואלט נישט דא געווען קיין דין סתירה, ווען א מאן א פרוי זענען זיך מייחד אין א בקעה בימות החמה וואלט נישט דא געווען קיין דין סתירה, יא, כ'וואלט נישט דא געהאט קיין דין סוטה, זאג איך די זעלבע זאך לגבי אונזער שאלה פון ספק טומאה, ס'האט א דין ווי א רשות הרבים און א טומאה אויף אזא פלאץ איז ספיקו טהור. די נעקסטע פאל איז בימות הגשמים, די זעלבע בקעה בימות הגשמים, וואס דארטן איז עס איינגעפלאנצט, און אז עס איז איינגעפלאנצט זוכט זיך קיינער נישט דארט צו דרייען ווייל דו מאכסט פשוט שאדן די פלענטס, איז לגבי איז איז לגבי שבת איז עס זיכער ווייטער רשות היחיד, ביז יעצט האב איך געהאט אביסל מענטשן יעצט האב איך קיינעם נישט, איז בימות הגשמים איז עס ווייטער רשות היחיד, און ווי די גמרא פירט אויס לכאן ולכאן אז אז לגבי ספק טומאה גייט עס אויך האבן א דין רשות היחיד ווייל עס איז א מקום סתירה, עס איז א פלאץ ווי א מענטש קען זיך באהאלטן מען קען דארט גיין זינדיגן קיינער קיינער קיינער דרייט זיך נישט דארט עס איז פוסט און וויסט, אויב אזוי האט עס א דין רשות היחיד לגבי ספק טומאה און א ספק טומאה העט זיין. טמא, אזוי ווי מ'לערנט ארויס פון סוטה. על כל פנים וואס איז אונז נוגע פון דעם משנה, איז זייער קלארע ווערטער, די משנה זאגט צוויי מאל אז א בקעה, סיי לגבי ימות החמה און סיי לגבי ימות הגשמים, איז רשות היחיד לשבת. אונז האבן יעצט געענדיגט פארלערנען א ברייתא. אז א בקעה איז א כרמלית, אז א בקעה האט א דין כרמלית, בשבת ווען אונז האמיר א בפירוש'ע משנה וואס זאגט אז א בקעה האט א דין רשות היחיד א באמבע קשיא, א סתירה פון א משנה פון א ברייתא, וואס די דין בקעה דא? איז עס א רשות היחיד אדער איז עס א רשות הרבים? אמר עולא, איז די די גמרא גייט האבן צוויי תירוצים, די ערשטע תירוץ איז, אמר עולא לעולם כרמלית הויא, אפילו די משנה, וואס רופט אן א בקעה רשות היחיד, מיינט ער נישט ממש קיין רשות היחיד, און בעצם אונז אליין דארפן מיר פארשטיין אז מען דארף אזוי לערנען, ווייל מען רעדט נישט דא פון א פלאץ וואס האט מחיצות, מען רעדט דאך נישט דא פון א לעדזשיט, מען רעדט דאך דא פון א אפענע פלאץ, פון א קלאסיקל כרמלית, איז פארוואס זאלסטו גיין זאגן אז ס'איז רשות היחיד? איז לעולם כרמלית הויא, ואמאי קרי לה רשות היחיד, לפי שאינה רשות הרבים, ביחס צו די דינים פון טומאה, איז דאך נישטא קיין כרמל. אז יא, ער קען זאגן אדער רשות הרבים אדער רשות היחיד. סאו ווען ער וויל זאגן אז ס'האט נישט קיין דין רשות הרבים און ספיקו וועט זיין וואס האמיר גערעדט, ספק טומאה ברשות הרבים איז ספיקו טהור, יא, ער וויל זאגן ס'האט נישט די דין, רופט ער עס רשות היחיד. נוצט ער שוין די שפראך אויך לגבי שבת אז ס'הייסט רשות היחיד. אין אנדערע ווערטער ער איז זיך מדחיק און ער זאגט אז רשות היחיד איז לאו דווקא. דווקא, ס'מיינט נאר נישט רשות הרבים לגבי דעם דין טומאה, אין עכט לגבי דיני שבת מיינט עס א כרמלית, איז דאס די ערשטע תירוץ פון די גמרא. רב אשי אמר, רב אשי טוישט די גאנצע זאך, און ער זאגט כגון דאית לה מחיצות, אז אונזער בקעה וואס אונז רעדן מיר, רעדן מיר אונז נישט פון א געווענליכע, די בקעה אין די משנה וואס רופט עס רשות היחיד, רעדט נישט פון א קלאסיקעל בקעה, וואס א קלאסיקעל בקעה האט נישט קיין מחיצות א אפענע פלאץ, ס'איז כגון דאית לה מחיצות, וואס. אין הלכה ווערט עס אנגערופן א קרפף, א קרפף מיינט א פלאץ וואס איז ס'איז מוקף, ס'איז ארום גענומען, אבער ס'איז נישט ממש מוקף לדירה, אונז וועלן מיר שוין זעהן די גמרא גייט שוין אויסשמועסן קלארער, ס'איז זייער א גרויסע פלאץ וואס איז ארום גענומען, און ס'האט געוויסע פעלער וואס אמאל קוק איך עס אן ווי א רשות היחיד, אמאל קוק איך עס אן ווי רשות הרבים, אונז וועלן מיר שוין זעהן, על כל פנים כגון דאית לה מחיצות וואס אין אזא פאל איז דא פעלער וואס איך קען עס אן לגבי געוויסע הלכות קען איך עס אנרופן רשות היחיד לאמיר זעהן וכי הא דאמר עולא אמר רבי יוחנן ער גייט יעצט בארגן דעם דין קרפף ווייל ער לערנט דאך אונזער בקעה איז אזוי ווי א קרפף מ'רעדט דא פון מחיצות לאמיר זעהן וואס די הלכה ביי א קרפף און וואס די הלכה ביי א בקעה וואס האט מחיצות איז ס'איז צוטיילט אין דריי סטעפס כ'האב עס דא אפגעשריבן כ'וועל עס פרובירן נאכצוזאגן מיט א קלארקייט לאמיר זעהן.

נאך פאר איך בוי מיין געיט, נאך פאר איך בוי דא מיין געיטעד מיין געיטעד פלאץ לאמיר זאגן ארום א גרויסע קאנטרי, איך האב א הויז, און יעצט מיט דעם הויז נעם איך ארום דעם גאנצן געיט, איז דאס מיינט הוקף לדירה, פשט איז דאס ווערט א גרויסע בעקיארד, אויב איך וואוין דא, און סך הכל נעם איך ארום דעם הויז לעבן. די פלאץ ווי איך וואוין איז דאס מיינט הוקף לדירה ווייל איך האב דא געמאכט א ריזיגע בעקיארד, איך האב דא געמאכט א ריזיגע פלאץ וואס זאל משמש זיין פאר מיין בית, דא רעדט מען ווען ס'לא הוקף לדירה כ'האב נישט דארט דעם הויז בשעת איך געט ארום די פלאץ ואפילו כור ואפילו כוריים, א כור איז פופצן מאל אזוי גרויס ווי א בית סאתים, כוריים איז נאך איז דאפלט. איז דרייסיג מאל אזוי גרויס. אין אנדערע ווערטער מיינט צו זאגן אז ס'איז מיר שוין נישט קיין נפקא מינה דעם שיעור אפילו ס'איז גרויס גרויס גרויס גרויס איז הזורק לתוכו חייב, א מענטש שטייט אינדרויסן פון א רשות הרבים און ער ווארפט אריין אין די ריזיגע געיטעד אין די ריזיגע געיטעד שטח אין די ריזיגע קרפף איז ער חייב ווייל מדאורייתא קוק איך עס אן ווי א רשות היחיד, מאי טעמא מחיצה היא, די מחיצות וואס איך האב דא געמאכט ביי די קרפף איז לעדזשיט מחיצות, ס'איז גוטע מחיצות וואס שאפט מדאורייתא א רשות היחיד, אלא שמחוסרת דיורין, די מחיצה האט א פראבלעם אז מעטער אוו פעקט איז עס געווען לא הוקף לדירה, כ'האב עס געמאכט אויף א פלאץ וואס כ'האב נישט גערעכנט צו וואוינען, ממילא איז מדרבנן איז עס נאך האט עס נאך אלץ א דין כרמלית, סאו לאמיר עס צוזאם נעמען אז אונז זאל מען פארשטיין וואס דא טוט זיך.

וואס דאס איז אונזער מעשה, קוקטס אריין, קרפף יותר מבית סאתים, א גרויסע שטח, שלא הוקף לדירה, און דא דארף איך צוקומען צום דין הוקף לדירה, איז מדאורייתא האט עס נאך אלץ א דין רשות היחיד, יא? און אז איך שטיי אינדרויסן און איך ווארף אריין דערין איז עס חייב, נאר וואס דען? ווייל די מחיצות זענען נישט געמאכט געווארן אויף א פלאץ וואס איז. אז עס זאל זיין מוקף לדירה, איז מדרבנן האבן זיי געזאגט ס'איז א כרמלית. סאו דא קומט ארויס יעצט א מורא'דיגע חידוש, דער קרפף איז אנדערש ווי א געווענליכע כרמלית. אונז האבן אנגעהויבן דעם היינטיגן שיעור אז אין יעדן כרמלית איז דא א געוויסע קולא, אז ווען איך שטיי אין רשות היחיד און איך ווארף אריין צום צום כרמלית, איז מדאורייתא נישט דא קיין חיוב, איך טאר עס נישט טון, די רבנן אסר'ן, אבער ס'איז א מקום פטור. מדאורייתא, דא האמער א געוויסע סארט כרמלית וואס מדאורייתא בלייבט עס א רשות היחיד, און אויב שטיי איך אינדרויסן און איך ווארף אריין גיי איך זיין חייב, סאו נאכאמאל מדאורייתא איז עס א לעדזשיט רשות היחיד, מדרבנן, ווייל עס איז לא הוקף לדירה, די מחיצות זענען נישט געמאכט געווארן אז דאס זאל משמש זיין לדירה, די רבנן זאגן ס'האט א דין כרמלית אז איך טאר נישט טראגן. דער אינסייד. סאו די רגע אונז האבן פארענטפערט אונזער בקעה אז מ'רעדט פון אזוי ווי א קרפף וואס האט מחיצות עס שטימט דאך שוין אלעס. די משנה וואס זאגט אז עס איז א רשות היחיד בקעה האט א דין רשות היחיד איז דאך געוואלדיג ווייל מדאורייתא האט עס טאקע א דין רשות היחיד אויב איך שטיי אינדרויסן און איך ווארף איבער די מחיצה איך ווארף עפעס אריין איז חייב האט עס א דין רשות היחיד דאס וואס די ברייתא זאגט אז ס'האט א דין ווי א כרמלית, והבקעה איז א כרמלית, איז ווייטער נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל אונז זאגן מיר דאך דא א גאנצן צייט אז די בקעה וואס איז, מ'רעדט פון א קרפף, אויב אויב וויל איך טראגן אינעווענדיג אוודאי טאר איך נישט, ס'האט די דינים פון כרמלית אז איינמאל ס'איז שוין מחוסרת דיורין טאר איך נישט טראגן אינעווענדיג, ממילא האט מען זייער פיין מסדר געווען סיי די משנה סיי די ברייתא אז די מינוט וואס איך רעד פון א פלאץ וואס האט מחיצות איז עס אויף צו מטלטל זיין אינעווענדיג האט עס א דין כרמלית, אויף אריינצוטראגן אינעווענדיג האט עס א דין רשות היחיד, איך קען עס רופן כרמלית, איך קען עס רופן רשות היחיד ביידע זענען אמת. די איינציגסטע פראבלעם דא וואס וואס איז עכט איז בקעה איז בקעה. בקעה, געווענטליך, און נישט מיט קיין מחיצות. האסט גענומען דא א משנה וואס רעדט פון בקעה, וואס רעדט נישט פון קרפף, און רופסט עס אית לה מחיצות, וואס איז אינגאנצן עפעס אנדערש, ס'איז א אנדערע, ס'איז א אנדערע אייטעם, ס'איז, ס'איז, און דאס גייט זיך די גמרא דא מוטשען. זאגט די גמרא, בשלמא רב אשי לא אמר כדעולא, רב אשי וואס האט יעצט געמאכט די אוקימתא, אז מ'רעדט דא כגון דאית לה מחיצות, איז זייער פארשטענדליך פארוואס ער רעדט נישט ווי עולא, וואס עולא האט געענטפערט אז לעולם כרמלית הויא, אז די פירוש המילות. ווען די משנה זאגט רשות היחיד מיינט ער נישט רשות היחיד נאר ס'מיינט כרמלית איז ווייל דאס איז א דוחק תירוץ זאגן אז רשות היחיד מיינט כרמלית דאס איז ווען דו האסט נישט קיין ברירה דאס איז נישט קיין ס'איז נישט קיין לכתחילה'דיגע תירוץ מילא ער האט א אנדערע תירוץ אלא עולא מאי טעמא לא אמר כשמעתיה ווער איז די מחדש אז א קרפף האט ביידע דינים אין זיך קוקטס אריין די ערשטע שורה וכי הא דאמר עולא. סאו עולא אליין ער איז די פיאניר פון די הלכה אז א קרפף האט סיי א דין רשות היחיד און סיי א דין כרמלית, און די רגע איך זעץ איין אונזער משנה דאית לה מחיצות שטימט דאך אלעס, סאו וואס דארף עולא גיין מיט א אנדערע תירוץ עולא אליין זאגט לעולם כרמלית אז ווען ער אליין האט לערנט דאך די הלכה וואלט דאך עס געקענט איינזעצן ווי רב אשי כשמעתיה אין איין רגע. אמר לך, אויף דעם זאגט ער אים, אי דאית לה מחיצות בקעה קרי לה קרפף היא ביסט דאך מורא'דיג מדחיק אין די משנה, דו נעמסט די ווארט בקעה, וואס מ'רעדט געווענליך אז ס'מיינט א פלאץ אן קיין מחיצות, און דו זאגסט אית לה מחיצת וואס דאס איז קרפף, מילא איך קען נישט אזוי טייטשן די ווארט בקעה אין די משנה. פרעגט די גמרא ורב אשי, די גמרא האט דאך יעצט געהאט א שטארקע טענה, איז רב אשי מאכט דאך יא דעם גאנצן פשעטל ער זאגט אז ס'אית לה מחיצות, וויאזוי גייט ער טייטשן די ווארט בקעה אז ס'מיינט קרפף? טענה'ט רב אשי צוריק אז לויט דיין פשט שטייט דאך רשות היחיד, וואס איז דיין תירוץ? דו ביסט דאך אויך מדחיק, דו נעמסט דעם ווארט רשות היחיד און דו טייטשסט עס כרמלית, סאו יעדער דארף זיך דא מדחיק זיין, איינעם איז מער. ניחא צו נעמען דעם ווארט בקעה און עס פארטייטשן אויף קרפף, און איינעם איז מער ניחא צו נעמען די ווארט רשות היחיד און עס פארטייטשן אויף כרמלית. סאו גייען מיר ווייטער און פרובירן מאכן אביסל שנעלער, יעצט קומט א אביסל לייכטערע גמרא זאגט די הייליגע גמרא והכרמלית, סאו די לעצטע פון די פעלער וואס זענען געווען אויסגערעכנט אין די ברייתא וואס אינו לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד איז א כרמלית, פרעגט די גמרא אטו כולהו נמי לאו כרמלית נינהו, די אלע וואס האסטו אויסגערעכנט ביז יעצט האט עס דען נישט קיין דין כרמלית? וואס הייסט והכרמלית? מען רעדט דאך יעצט אגאנצן צייט פון כרמלית. האסט אנטדעקט אמעריקע ביסט אנגעקומען צו א כרמלית פון וואס רעדסטו? ענטפערט די גמרא אז ער קומט טאקע צולייגן א באזונדערע פאל ער קומט צולייגן א געוויסע סענעריאו אז דאס האט אויך א דין כרמלית כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן לייבי וועסט ווייזן פארן עולם די פיקטשערס ס'איז דא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האט ער געזאגט אז מען רעדט לא נצרכה אלא לקרן זווית הסמוכה לרשות הרבים כ'האב עס אריינגעשיקט היינט צופרי לייבי ווייז פארן עולם מען רעדט פון א קרן זווית, א קרן זווית מיינט אז ס'איז דא איין הויז איז אריינגערוקט פונעם רשות הרבים, שכוח, איין הויז איז אריינגערוקט אינעם רשות הרבים, פשט איז ס'שאפט זיך דא, ס'שאפט זיך דא א שטח וואס קען דינען ווי א דיטאר, איך קען אריינפארן, דאס איז איין פשט אין רש"י, א אנדערע פשט אין רש"י, לייבי געב א מיש אריבער דעם פעידזש, איז אז איין הויז, אז א, יא, אז איין הויז ארבעט אזוי. און לויט די צווייטע פשט איז עס נאך מער קאמפליקעיטעד, איך פאר אריין דא אינעם דיטאור, איך מוז נאכאמאל ארויספארן זיג זעג, איך מוז נאכאמאל אריין, עס איז נישט קיין פלאץ וואס איז א גלאטע רשות הרבים, אלדאו וואס די רבים גייט דארט אמאל. לא נצרכה אלא לקרן זווית, ס'איז גוט צו וויסן אז מתיבתא האט אביסל אנדערע בילדער, ווייל לויט רשי ווערט א פראבלעם, ווייל למעשה איז עס מוקף משלש מחיצות. און ס'דא א, ס'דא טאקע אחרונים וואס פרעגן אויב ס'איז מוקף משלש מחיצות וואס איז די הוה אמינא ס'זאל זיין א רשות הרבים, מתיבתא עוואוידט די גאנצע פראבלעם, ער מאכט די הייזער זענען אויסגעשפרייט, מילא ס'איז נישט קיין מחיצות, ס'איז גוט צו וויסן אז אמאל דארף מען נאכקוקן די פיקטשערס וויסן וויאזוי צו לערנען. גייען מיר ווייטער, לא נצרכה אלא לקרן זווית, הסמוכה לרשות הרבים דאף על גב דזימנין דדחקי ביה רבים, די רבים גייט דארט אמאל, ווען א קאר איז דאבל פארקט,

און איך האב פארגעסן אויסצושמועסן וואס זענען געווען די עמודים, די עמודים זענען געווען פאולס אין רשות הרבים וואס די סוחרים פלעגן ארויסלייגן אויף דעם סחורה, אזוי איז געווען די סדר, מען האט אויפגעהאנגען דערויף זייער פרגמטיא, זייערע זאכן וואס זיי האבן געוואלט פארקויפן. פארנט פון דעם איז געווען א אצטבא, א אצטבא איז אזא שטיקל סטעידזש וואס איי געס מען האט געקענט זיצן דערויף אדער ווייטער לייגן סחורה, סאו די אצטבא וואס שטייט פאר די עמודים. די גמרא דא, אצטבא שלפני העמודים איז נידון ככרמלית, די אצטבא האט אויך א דין ווי כרמלית, איז וואס די ראשונים שמועסן דא אויס, אז מ'דארף וויסן ווי גרויס די אצטבא איז געווען. אויב די אצטבא איז געווען ווייניגער ווי דריי טפחים, האמיר א כלל, יעדע זאך וואס איז ווייניגער ווי דריי טפחים, זאג איך לבוד, און ס'האט א דין ווי די רשות הרבים. סאו, רעדט מען דא אוודאי נישט פון א אצטבא וואס איז ווייניגער ווי דריי טפחים. אויב רעדט מען פון א אצטבא וואס איז העכער צען טפחים, איז דאך עס אזוי ווי די כותל, די רשות היחיד, אז יעדעס מאל איך האב א זאך וואס איז אין רשות הרבים העכער צען טפחים, קוק איך אן ווי די מחיצות פארט ארויף, איז עס א רשות היחיד. איז ווייטער נישט קיין כרמלית, אויב איז עס פחות מד' טפחים און די גאנצע אצטבא האט נישט קיין ד' טפחים איז א מקום פטור, ווייל אונטער ד' טפחים שאפט זיך נישט קיין רשות, סאו פשט איז די אצטבא איז צווישן דריי און צען און א שיעור פון פון ד' טפחים על גבי טפחים און דעמאלטס האט עס א דין כרמלית. גייען מיר ווייטער, זאגט די גמרא למאן דאמר לויט רבי יוחנן וואס זאגט אז בין העמודים אז צווישן די פריערדיגע פאולס האט עס א דין ווי א ר ווי א כרמלית ווייל די פלאו פון די רשות הרבים האט זיך אפגעשטעלט איז כל שכן איצטבא זיכער איצטבא וואס איך דארף ארויפקריכן אויף א סטעידזש איז זיכער דארט האב איך נישט די פלאו פון רשות הרבים ס'הייסט א כרמלית למאן דאמר איצטבא לויט רב יודא וואס סטרעטשט רב יודא רעכנט נאר אויס די הלכה פון איצטבא אז איצטבא האט א דין ווי א כרמלית איצטבא דלא ניחא תשמישתיה די רבים קען נישט דארט אנקומען אבער בין העמודים וואס איך דארף נישט ארויפקריכן ערגעץ סך הכל דארף איך גיין בתורת זיג זעג לויט רב יודא גייט נישט זיין די הלכה. אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה לא, פשט איז די גמרא מאכט א הנחה אז די שאלה צו בין העמודים האט א דין כרמלית אדער נישט איז א מחלוקת רב יודא און רב יוחנן. לישנא אחרינא, א אנדערע לשון וואס די ראשונים זאגן אז דאס איז א שפעטערדיגע גירסא און ס'איז לאו דווקא אז ס'טוישט דא די פשט, אבל בין העמודים, צווישן די עמודים איז לויט רב יודא דזימנין דדרסי ליה רבים וואס די ציבור גייט יא דארט, נו ס'איז אביסל ענג, ס'איז אביסל נישט פלאוי, איז אזא פאל כרשות הרבים דמיא האט עס א הלכה ווי רשות הרבים. גיימיר יעצט צו נאך א הלכה וואס דאס גייט זיין די לעצטע הלכה פון היינטיגן שיעור, ס'זעהט אויס קאמפליצירט באט בעצם גיימיר עס פרובירן מאכן זייער פשוט און לאמיר זעהן. עס זאגט די גמרא אזוי, אמר רב חסדא, אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא. די שמועס דא וואס אונז גיימיר האבן אין די נעקסטע פאר שורות איז זייער זייער א סימפל שמועס. די שאלה פון די גמרא איז ווען א מענטש ווארפט. א זאך ברשות הרבים ד' אמות, גייט די גמרא האבן פארשידענע פעלער ווי ס'האט געלאנדעט, יא, איך ווארף ד' אמות, און די הנחה, דאס גייט מיך מחייב זיין אז ס'האט געלאנדעט ברשות הרבים, איך בין געווען א זורק ברשות הרבים, ס'האט געלאנדעט ברשות הרבים, גייט מען האבן פארשידענע פעלער ווי א זאך קען לאנדען, און לויט דעם גיי איך דיר זאגן צו איך בין יא מחויב אדער נישט. אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא לבינה זקופה, דא האמיר א לבינה זקופה, דאס איז אונזער ציגל, דער עולם זאל קוקן, יא. און רשי שמועסט אויס אז אמאליגע אמאליגע ציגל האבן געהאט א סטענדערד סייז. פליז לעש אויס די רינגער, איך קען נישט אזוי. שכוח. סאו ס'האט געהאט א סטענדערד סייז. און ס'איז געווען ג' טפחים על גבי ג' טפחים. יא, דער עולם זאל האלטן קאפ ווייל די שיעורים זענען נוגע. למשל דאס איז א עקזעקט סקווער פון פון ג' טפחים. די הויך, זאגט רש י, איז געווען אמאל הויך און אמאל און אמאל נידריג, און די גמרא גייט באלד מאכן א אוקימתא ווי הויך מען רעדט דא, אבער פאר וואס ס'איז אונז נוגע דערווייל איז די הייך ווייסט מען נאכנישט. סאו אונז האמיר דא די די לבינה, לבינה זקופה, זקופה מיינט אז ס'שטייט, לעזן האט מען נישט נעכטן גוט געלערנט, איך האב געלערנט אז ס'פליפ

און וטח בפניה, און ס'האט געלאנדעט דא, ס'האט געלאנדעט אויפן פנים, אויפן פנים פון די, אויפן פנים פון די, פון די לבינה, איז די הלכה איז אז חייב, און ווי, און ווי רש י איז מסביר, ווילאנג, ווילאנג דאס איז נישט הויך, העכער י טפחים, פשט איז דאס האט געלאנדעט און ס'קלעבט אויף די וואנט, נידריגער ווי י טפחים, נידריגער ווי י טפחים פון די קרקע פונעם. פונעם פונעם רשות הרבים בין איך נישט מייחס ווי כאילו דאס האט געמאכט א הנחה אויף דעם, די וואנט באקומט נישט קיין דין ווי א מקום מסוים, די וואנט באקומט נישט קיין פלאץ ווי עס האט געלאנדעט, אויף א פלאץ זאל אנהויבן דן זיין ווי גרויס עס איז, און לויט דעם שאפן די חיובים, אדער איינמאל עס איז העכער דריי טפחים זאל עס הייסן ווי אינדרויסן פון רשות הרבים, די וואנט האט ווייטער א דין ווי רשות הרבים, ס'ליגט ס'איז אין די קרקע פון רשות הרבים, תוס' מוטשעט זיך אויב דאס מוז זיין ד' על ד', אבער אונז האבן די חידושים אז אז די מקום ההנחה דארף אלץ זיין ד' על ד', אויב דאס איז נישט קיין ד' על ד', פארוואס הייסט עס הנחה? ס'דא וואס זאגן אז ס'פעלט נישט אויס, ווייל סוף כל סוף בין איך עס מייחס כאילו עס איז געלאנדעט אויף די קרקע, טח בפניה, ווען א זאך לאנדעט אויף א וואנט, אויב ס'איז אונטער צען טפחים, האט. עס א דין ווי ס'האט געלאנדעט אין רשות הרבים איז עס חייב. אבער על גבה, אויב האט עס געלאנדעט דא אויבן איז פטור. אונז האבן זיך גערעדט אז דאס איז אז דאס איז ג' על ג'. אז ס'איז ג' על ג' דאך איז עס ווייניגער ווי ד' על ד'. אז ס'איז ווייניגער ווי ד' על ד' איז עס א מקום פטור. א מקום, יא? איז א מקום פטור איז פטור. מילא האמער דא זייער א אינטערעסאנטע פאל. איך ווארף א פייג. ווענדט זיך וואו ס'פאלט, פאלט עס אויף די וואנט איז חייב, פאלט עס אויפן דאך איז פטור. זאגט די גמרא, אביי ורבא דאמרי תרווייהו והוא שגבוה שלושה, אונז האבן דאך אויסגעשמועסט אז די הייעך איז נישט דא קיין באשטימטע שיעור, אמאל איז עס העכער אמאל איז עס נישט העכער, אז דו ווילסט פטר'ן ווען א זאך לאנדעט דא אויבן, מוזטו זאגן אז דאס איז געווען ג' טפחים, וואס דעמאלטס זאג איך מער נישט קיין לבוד, דעמאלטס הייסט עס די גאנצע דין מקום פטור הייבט זיך אן נאך ג' טפחים, ווען ס'האט שוין נישט קיין דין רשות הרבים, ס'איז שוין אינדרויסן פון רשות הרבים. איז האט עס א דין רשות בפני עצמו. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אבל היזמי והיגי, ווען א מענטש ווארפט א זאך און ס'לאנדעט אויף קוצים, אונז זאגן מיר יעצט א גאנצן צייט, אז כדי ס'זאל מער נישט הייסן קיין רשות הרבים, דארף עס זיין ג' טפחים העכער פונעם רשות הרבים, איז טענה'ט יעצט די אמוראים, אז ס'דא זאכן וואס אפילו ווען ס'איז ווייניגער ווי ג' טפחים, הייסט עס שוין אויך נישט מקום רשות הרבים, דאס איז היזמי והיגי. היזמי והיגי זענען דערנער, וואס א מענטש טרעט נישט אויף דערנער, טענה'ט ער אז אפילו ווען ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים, שטעלט זיך שוין אפ די פלאו פון רשות הרבים, ממילא האט עס נישט קיין דין ווי רשות הרבים, און אפילו ווייניגער ווי דריי טפחים, איך ווארף דארט עפעס, זאל איך זיין פטור, איז אף על גב דלא גביהי שלשה וחייא בר רב אמר, אפילו היזמי והיגי, ווי רשי זאגט אמאל מיט שיך עט א מענטש יא טרעטן אויף דערנער, ווייל ער האט נישט מורא זיין שיך וועט צושניטן ווערן, ממילא הייסט עס יא. ווי די רבים גייט דארט, אבל צואה לא אויף צואה וועט א מענטש נישט אריינטרעטן אפילו שיך, מילא די אמוראים ווילן מחדש זיין אז ס'איז דא פעלער וואס אפילו פחות משלושה איז ווערט נישט בטל אויף רשות הרבים ווייל ווייל די פאקט איז אז מ'גייט נישט דארט און אז מ'גייט נישט דארט האט עס נישט קיין דין רשות הרבים דער רב אשי, אה, ורב אשי אמר איז און אזוי איז די הלכה ורב אשי אמר אפילו צואה אז ס'איז נישט אמת. אז איינמאל איך רעד פון א זאך וואס איז פחות מג' טפחים, הייבט זיך בכלל נישט אן, ס'איז בטל צום רשות הרבים, ס'הייבט זיך בכלל נישט אן קיין שמועס צו די רבים גייט דארט יא, צו די רבים גייט נישט, אפילו צואה, אפילו קיינער גייט נישט דארט, ס'האט נישט קיין דין רשות בפני עצמו אז איך זאל בכלל האבן א שמועס צו די רבים גייט דארט אדער נישט, מילא איז אפילו צואה כל זמן ס'איז פחות משלושה האט עס א דין רשות הרבים און טאמער עפעס פאלט דארט איז ער יא חייב, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.